דער וואס ליינט די פרשיות פון יציאת מצרים על הסדר אזוי ווי אונזער וועג, בפרט אז ס'איז יעצט געווען פסח, אוודאי די עיקר מצוה איז צו ליינען די ספר שמות פון אנהייב ביז לפחות ביז נאך שירת הים, דארף אוודאי באמערקן במיוחד אין די חלק ווי אונז האלטן וואס איז אין די פרשיות, סוף פרשת שמות אנהייב פרשת וארא, א געוויסע אומקלארקייט, ס'האלט זיך אין איין איבער'חזר'ן לכאורה, מ'דארף אביסל מאכן א סדר א מהלך וויאזוי עס צו קענען ליינען. אז איך זאל זאגן באופן פשוט וויאזוי איך טראכט מען קען עס צעטיילן דא די פרשיות א מהלך רווח להתבונן איז אזוי ס'איז דא די ערשטע פרשה פון שמות מ'קען עס רופן די צרת השעבוד יא ס'הייבט זיך אן שמות בני ישראל הבאים מצרימה און ס'הייבט זיך אן מיט א ליסט אין די תורה אסאך מאל ליסטס הייבן אן זאכן אדער ענדיגן זאכן ס'איז איינע פון די מהלכים פון די תורה נאך דעם שטייט די מעשה פון די פון די גלות פון די צרה איז דא די מעשה פון משה רבינו'ס געבוירן ווערן ביז משה רבינו ווערט נעלם פון מצרים ער איז אין מדין אקעי עד כאן איז קען רופן מעשה זירא אדער די ערשטע מעשה וואס איז נאך פאר די מעשה פון יציאת מצרים ס'איז די איינציגסטע חלק וואס שטייט אין די תורה די מתחיל בגנות חלק כאילו נאכדעם עס זענען דא דריי מעשיות, מ'קען עס רופן דריי חלקים פון די מעשה פון יציאת מצרים, די ערשטע מעשה וואס לכאורה הייבט זיך עס אן ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה ויזכר אלהים את בריתו וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים, דא הייבט זיך אן א נייע פרשה, די אייבערשטער האט געהערט די תפילות און מ'קען רופן די פרשה די זכירת הברית, די התעוררות פון די אייבערשטער ארויס צו נעמען די אידן פון מצרים, די שליחות פון פון משה וואס די אייבערשטער האט געמאכט משה א שליח ארויס צו נעמען די אידן פון מצרים, אין דעם גייט אריין די גאנצע מעשה פון די סנה, און אין דעם גייט וויל איך אריין לייגן די גאנצע מעשה ביז די סוף אנהייב פרשת וארא ביז די ווי ס'שטייט די תולדות פון משה ואהרן דאס איז אלעמאל א סימן אויף א נייע התחלה וואס ס'שטייט תולדות משה און אהרן תולדות מטה בית אבותם פון ראובן שמעון לוי ס'איז געקומען מייחס זיין משה ואהרן דארט הייבט זיך אן א נייע זאך ביז דעמאלטס קען מען עס רופן נישט די מעשה פון יציאת מצרים נאר די מעשה פון חל זיין די שליחות פון משה, פון ממנה זיין משה אלס א שליח, די מעשה, מען קען אריינלייגן אין דעם די גאנצע ערשטע טריי, מען קען עס רופן די אומגעלונגענע פרוביר, יא, יעדע זאך איז דא איינמאל נישט געלונגט עס נישט, משה רבינו איז געגאנגען, ער האט טאקע גערעדט מיט די אייבערשטער דאס איז געלונגען, געגאנגען צו פרעה און עס איז נישט געלונגען, עס איז געווען די מעשה, די גאנצע מעשה לא תוסיפון לתת תבן לעם, א גרויסע פאשלע געווען די ערשטע מאל וואס משה רבינו האט פרובירט. ארויסצונעמען די אידן פון מצרים, ס'איז נישט געגאנגען, און משה רבינו איז צוריק געגאנגען, איך מיין אלעמאל וישב משה אל ה' מיינט ער איז געגאנגען צוריק ביז די סנה לכאורה, ער גייט צוריק ער זאגט עס איז נישט קיין וועג למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני, און דא האלטן אונז בעצם, און איך לייג עס אלץ אריין אין איין, מ'קען עס אלץ אריין לייגן אין איין חלק פון די מעשה, און די אייבערשטער איז נאכאמאל, דא איז דא א גאנצע דיאלאג וואס מ'קען אריינלייגן יעדע פרט וואס איז די הוה אמינא און וואס איז די מסקנא וואס איז די שאלה וואס איז די תירוץ, אבער על כל פנים ס'איז נאכנישט געווען קלאר ביז די לעצטע מאל, דאס איז די לעצטע קנאק, דאס איז די ערשטע חלק פון די היינטיגע פרק פרק ו, וואס יעדער איינער קען פון די התחלה פון פרשת וארא, ס'איז דא דעם אויך צוויי מאל, עתה תראה, נאכדעם ויאמר אליו אני ה' די גאנצע מעשה מיט אל שדי, מיט שם הוויה, וואטעווער די מינינג פון די אלע פרטים איז, על כל פנים איז דא חזר'ט איבער דאס לכאורה די קלארסטע מאל, ביז יעצט איז ער אביסל מגמגם, די הייבסט הייבט אן פון דא, די הייבט אן פון דארט, דאס איז לכאורה די שטארקסטע מעסעדזש, ס'הייבט זיך אן, דארף אלעמאל געדענקען ס'הייבט זיך אן אני ה', ס'איז דא נאכאמאל נאך לכן אמור לבני ישראל אני ה' עס ענדיגט זיך אני ה' דאס איז אזוי ווי א מענטש א מלך דאס איז געווען א סגנון א מענטש שיקט א בריוו הייבט אן אני יצחק שולח לך אני ה' זאג אזוי און און פירט אויס ער חתמ'עט אני ה' דאס איז די קלארסטע מעסעדזש מען גייט ארויסנעמען די אידן פון מצרים דאס איז די ענד פון די חלק מען קען עס רופן ס'פירט זיך אויס נאכדעם משה האט נאך טענות אני ערל שפתים און ויצום אל פרעה מלך מצרים ניין ס'גייט יא געלונגען להוציא את בני ישראל מארץ מצרים עד כאן מעשה א'. און דא שטייט די גאנצע תולדות פון משה און אהרן, אזוי ווי אונז זאגן ס'איז א סדר אין די תורה בכלל מ'דארף דאך וויסן ווער איז דער משה, אה, איז ווייסטו פונקטליך די גאנצע תולדות פון משה מיט תולדות פון אהרן, פון פנחס, פון נאך מענטשן וואס גייען זיין וויכטיג בהמשך, ווער איז געווען עמרם'ס ווייב, ס'נישט געשטאנען פריער, ס'שטייט איש מבית לוי, איי מיטאמאל געפינט מען אויס אסאך נעמען וואס מ'האט נישט געוויסט די נעמען פון זיי ביז יעצט, דאס איז די צווייטע חלק פון די היינטיגע פרק, שמות בני לוי, ס'שטייט ראובן און שמעון נאר אנצוקומען צו לוי, אזוי ווי רש"י זאגט. און משפחת הלוי און עמרם און אהרן און אלעזר און מען פירט אויס צוריק הוא אהרן ומשה די פסוק איז אליינס מסביר וואס בין איך דא אלס געקומען זאגן דאס איז די אהרן ומשה וואס די האט די אייבערשטער געזאגט מ'האט יעצט געהערט די גאנצע מעשה מען האט קלאר ממנה געווען משה און אהרן ארויסנעמען די אידן דאס איז דאס איז זיי דאס זענען זייער יחוס דאס איז ווער זיי זענען מ'קען טראכטן און זיין אינטערעסאנט פארוואס עס שטייט דא אבער דאס איז די פשט. נאכדעם הייבט זיך אן די צווייטע חלק פון יציאת מצרים, וואס איך מיין אז ס'הייבט זיך אן ויהי ביום דבר ה' אל משה ביז די ענד פון די מכות, ס'שטייט און משה ואהרן עשו את כל המכות האלה לפני פרעה, און ס'איז נישט ס'האט נישט געהאלפן, יא, ויחזק ה' את לב פרעה, ס'איז גלייך פאר א פרשה פון החודש הזה לכם, יענץ קען מען רופן די פרשה די חטיבה די חלק פון עשר מכות, באמת איז דא עלף מכות אויב מ'רעכנט די מטה אשר נהפך לנחש, אינטערעסאנט פארוואס מ'רעכנט נאר צען מכות, זעהט אויס נישט געווען קיין מכה אויף מצרים על כל פנים. עלף חלקים אין יענע מעשה, נאכדעם איז די דריטע מעשה וואס מ'קען רופן די עקטשועל מעשה פון יציאת מצרים וואס הייבט זיך אן החודש הזה לכם, די מעשה פון בחצי הלילה און זענען ארויס פון מצרים ביז בשלח וואס דארט איז אפשר א פערדע מעשה די מעשה פון קריעת ים סוף איז דאס אביסל קלארקייט צו קענען אנהייבן צו לערנען די חלקים פרקים וואס אונז לערנען דא.